דאס איז די שטילקייט ווען דער קרבן ליגט שוין א דערווארגענער און איבער דעם קרבן סאפעט מיט סם יקער סלינע די חיה. ווארשע האט קאפיטולירט. די צוויי-חדשים'דיגע קאמפן פון די אויפשטענדלער מיט די דייטשן האבן זיך פארענדיגט. די געהיימע ראדיא סטאנציע רעדט צום לעצטן מאל ערגעץ אין מיטלשטאט,

עמעצער לייגט זיך אַוועק אויף אַ שטיק געזימס און גראָבט אײַן דעם קאָפּ אין קאַלטן שטיין. אַ דײַטש פֿאַרהאַלט זיך און קלימפּערט מיטן שלאָס פֿון אויטאָמאַט. ער לאָזט דורכגיין איין ריי, נאָך אַ ריי, באַלד וועט עס געשען. אומעטום צעוואָרפֿענע צעטראָטענע באַריקאַדן, האַלב פֿאַרשאָטענע קעגן-טאַנקן-קאַנאַוועס. מען פֿאַלט און מען הייבט זיך ווידער אויף. אַ יונגע פֿרוי פֿירט אַ זקן, די ברילן פֿאַלן אים אַראָפּ. ער וויל זיך אײַנבייגן, א דייטש האט זיך פארמאסטן מיט א שפיצרוט. פאר א קלויסטער האט זיך פארהאלטן דער המון. מען טרייבט דארט אריין די מענטשן. דער קלויסטער איז געבליבן אליין אין א ים פון פארוויסטונג. א טייל פון דאך איז אויפגעריסן. די פארביגע וויטראזשן זענען צעשטערט. עס זענען נאר געבליבן שטיקלעך גלאז אויף די צעבויגענע וויטראזשן וועלכע זעען אויס ווי צעפליקטע פישער-נעצן. די מענטשן זענען אוועקגעפאלן מידע אויפן קאלטן שטיין

אן עס-עס מאן איז אריין אין קלייסטער, ער איז ארויף אויבנאן ביזן אלטאר, ער קוקט אויף די מענטשן מיט א פארשטיינערטן פנים. איר מוזט ליידן! דאס האבן געטאן אייערע, זיי האבן ארויסגערופן דעם אויפשטאנד, די אויסווורפן און באנדיטן, די אידן האבן דאס געטאן, און דער גרעסטער אויסוווּרף איז ער, און דער עס עס מאן האט אנגעוויזן אויף דעם געקרייציגטן וואס איז געהאנגען אויבנאן ביים אלטאר אויף א גרויסן טונקעלן צלם, ער איז געהאנגען מיט אן אראפגעלאזטן קאפ, אן אנגעטוענער אין דער דערנער קרוין. שטומע רייען אויפשטענדלער גייען צו די דייטשע פאסטנס, טייל טראגן אויף די אקסל ביקסן מיט אראפגעלאזטע לופֿעס צו דער ערד, אויבנאן גייט אן אפיצער מיט א ווייסער פאן, מיט עטליכע רגעס פריער זענען זיי געשטאנען און געזונגען דעם פוילישן הימען, דאָס איז געווען אַ שטיל געזאַנג, וואָס איז אָפֿט איבערגעריסן געוואָרן פֿון אַ האַלדז-געשטיק. אַ יונגער מיט אַ פּנים פֿון אַ קינד האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אויף די קני און אַ קוש געטאָן דעם ברוק. אַ גלח שעפּטשעט אַ תּפֿילה. ער בענטשט די אַוועקגייענדיקע אין אומבאַקאַנטן. אין דער דאָזיקער נאַכט האָבן ייִדן געמאַכט פּרוּוון דורכצורײַסן זיך די ווײַסל און דערגרייכן פּראַגע. זיי זענען אבער צוריקגעשטויסן געווארן פון ווייסלברעג דורך דער דייטשישער וואך, טייל האבן זיך געלאזט אויף דרום מיטן ברעג אבער אומעטום האבן זיי אנגעטראפן אויף דייטשן. עס איז פאר זיי געבליבן נאר איין וועג צוריק קיין ווארשע, צו די חורבות פון געטא און אויף די חורבות אויסווארטן אויף דעם אריינמארש פון דער סאוועטישער ארמעי. זייט דעם דערשטיקטן אויפשטאנד פון יידן אין געטא, האבן די דייטשן ניט געהאט אזעלכע גוטע מעגלעכקייטן צו פארטיליגן די לעבן-געבליבענע יידן ווי איצטער בעת דער קאפיטולאציע פון די פאליאקן. איצט איז לייכט געווען צו אנטדעקן די טויזנטער אויסבאהאלטענע, די פון די בונקערס און פון דער ארישער זייט. צענדליקער טויזנטער מענטשן האבן געמוזט ארויס פון די חורבות פון שטאט, דורכמארשירן די פלעצער, די פארוויסטע גאסן און גיין אין דער ריכטונג פון פרושקאוו. ווארשע ווערט אויסעלעדיגט פון מענטשן, ווארשע ווערט אפגעמעקט פון דער ערד, אלע מוזן אוועק. ווידער זענען ארויס אויף דער ליכטיגער שיין די אלערליי שאנטאזשיסטן, די אלערליי דייטשע מיטהעלפער, זיי האבן גענישטערט אין די רייען, געזוכט אין דעם המון יידן, יידן, יידן, דאס ווארט איז געלעגן אויף אלעמענס ליפן, מען האט זיך געקוקט אין פנימער אריין מיט פארדאכט, דאס אנטפלעקן א איד אין המון איז אויפגענומען געווארן מיט גלייכגילט פון די ארומיגע און אפט מיט דערלייכטערונג, מען האט זיך געפילט אליין זיכערער. גוט וואס די דייטשן האבן נאך אלץ צו טון מיט די זשידעס וואס זיי זענען מיט די זשידעס באשעפטיגט. דאס וועט אפווענדן דעם צארן וואס עס טראגן אין זיך די זיגער צום ווידערשפעניקן. די געפאלענע פאליאקן האבן זיך געטרייסט, דאס איז געווען די טרייסט פון באשפיגענע און געטראטענע וואס עס זענען דא נאך מער באשפיגענע און געטראטענע, די וואס מען דערשיסט גלייך אויפן ארט, הייסט דאס אז אונזערע ליידן זענען נישט אזוי גרויס, אז דער דייטש ווייזט ארויס צו אונז פאליאקן א לייטזעליגקייט, אז ער האט אונז נישט געשליידערט, נישט געקוקט אויף זיין זיג, צום סאמע אפגרונד אין וועלכן ער שליידערט די אידן.

אויך די וואס זענען באפרייט געווארן אויף גענשע גאס פון דייטשן לאגער. אויפן ליידיגן שטח פון געטא האבן די אליאירטע אראפגעווארפן אין די לעצטע טעג פון אויפשטאנד זעק מיט עסן. דאס איז שוין אבער געווען א הפקר שטח צו וועלכן די אויפשטענדלער האבן נישט געקענט דערגרייכן. אין די נעכט האבן די באוואפנטע אידן געזוכט צווישן די חורבות די זעק מיט פראוויאנט. זיי האבן עס געטאן אין די פינסטערסטע נאכט שעהן.

ווארשע האט זיך אויסגעליידיגט פון איינוואינער. די דייטשע עראפלאנען זענען געפלויגן איבער דער שטאט און אבסערווירט דאס אוועקגיין פון דער באפעלקערונג. זיי האבן אראפגעלאזט זיך נידעריג און געהאנגען איבער דער שטארבנדיקער שטאט. ביינאכט איז אויסגעבראכן א שיסעריי ביי די ברעגן פון דער ווייסל. פון ביידע זייטן האט מען זיך געזאלט דורכרייסן, פון דער מערב'דיגער זייט האט ווידער געמאכט א פרוו א קליינע גרופע, צווישן זיי אידן, זיי האבן זיך אריינגעווארפן אין דער ווייסל אריין, אין פישער שיפלעך, די דייטשן האבן געעפנט א פייער. אין דער זעלביקער צייט האט זיך געשלייכט א גרופע פון דער פראגער זייט וואס האט געוואלט דערשלאגן זיך צום מערב ברעג. די סאָוועטישע וואַכט האָט געעפֿנט אויף זיי אַ שטאַרקן פֿײַער. דאָס זענען געווען די אָנלויפֿערס פֿון דער סאָוועטישער זײַט קיין וואַרשע. די שיסערײַ האָט אָנגעהאַלטן ביז די שאָטנס אויף דער ווײַסל זענען פֿאַרשוואונדן. די דײַטשן האָבן זיך אין די נעכט צוריקגעצויגן פֿון די חורבֿות. זיי האָבן נאָר באַוואַכט די הויפּט-אַרטעריעס דורך וועלכע עס איז דורכגעגאַנגען דער וועג פֿון צפֿון וואַרשע קיין דרום און פֿון מערבֿ ביז דעם ווײַסל-ברעג. דער איבעריקער שטח איז אין דער נאַכט געװאָרן הפקר. די גאַנצע װאַך איז קאָנצענטרירט געװאָרן נאָכן דערשטיקן דעם אױפֿשטאַנד בײַ דער װײַסלברעג. דאָס פֿרעמדע הילפֿס-מיליטער איז באַװאַכט געװאָרן פֿון עס-עס-גרופּן, טײל באַטאַליאָנען פֿון די רוסישע און אוקראַיִנישע אַריבערלױפֿערס און געפֿאַנגענע זענען אַנטװאָפֿנט געװאָרן און אָפּגעשיקט קיין דײַטשלאַנד. די נײַע יאָרגענג, וואס זענען נארוואס מאביליזירט געווארן אין דייטשלאנד, האט מען איבערגעגעבן דאס באוואכן די פארנומענע געביטן ביי דער ווייסל. אין ווארשע האבן זיי געזוכט מלחמה שלל און הער גארנישט געטראפן. די וולאסאווצעס, די קאמינטשאקעס, זענען אנגעשטאפט מיט גאלד, מיט אלערליי ווערט-זאכן וואס זיי האבן אנגעראבעוועט ביי דער ציוויל באפעלקערונג. אין איינע פון יענע נעכט, נאכדעם ווי עס איז פארשוואונדן אנטיפס איינהייט, האבן זיך אריינגעריסן די יונגע מאביליזירטע דייטשן אין די קאשארן פון פרעמדן הילפס-מיליטער, און מיט געווער אין די הענט אפגענומען דעם רויב, און זיך מיט דעם פארמעגן אליין געטיילט. א טייל פון הילפס-מיליטער האט דעזערטירט, די באנדעס האבן זיך ארומגעדרייט אין דעם פארוויסטן ווארשע אין עס-עס-קליידער, גענישטערט אויף די וועגן און אז ס'האט זיך געמאכט א געלעגנהייט זענען זיי באפאלן וואכפאסטנס, באפאלן היימלאזע, אנטלויפנדיקע פון דייטשע צושיסונגען, באפאלן אידן, זיי האבן געזויפן, געשיכורט, פארגוואלדיקט, און אין שיסערייען מיט פוילישע פויערים זענען אסאך פון זיי אומגעקומען. א טייל האט זיך אבער דורכגעריסן אוועק קיין דייטשלאנד און אין דעם וואנדערוועג געזעט פארוויסטונג און טויט, דאס זענען געווען די מאראדערן פון דער דאזיקער מלחמה. עס האבן זיך געשטעלט שיינע הארבסט-טעג, די געשענקסטע טעג פון גאלדענעם פוילישן הארבסט. פארטאג איז די ווייסל ווי געשליפענער בורשטין און אין די אווענטן ווי גרינער פאספאר. די הימלען זענען הויך און דורכזעעוודיג און עס דוכט זיך אז דאס מענטשלעכע אויג איז ביכולת איצט צו זען אזש דעם זיבנטן הימל, גענוג נאר אויפצוהייבן דעם קאפ צו גאט'ס הייכן. פאר מנחמ'ען זענען עס אבער געווען טרויעריגע קאזארמע טעג, אפשר די טרויעריגסטע זייט ער האט ווידערזען די ווייסל. דארט האט זיך אלץ געענדיגט, האט אים נעכטן עמיצער אריינגעשעפציט אין אויער און בארירט מנחם'ס אקסל, יענעמ'ס ציטערנדיגע שטים וויברירט נאך איצט אין מנחם'ן, ער פילט איר ווי מען פילט דעם געציטער פון מוסקלן נאך אן אויפרייס.

אַזעלכע באַביאָנקעס גאָלדענע, און דו? אַזױ האָבן זיך געצױגן טעג. מען האָט אָנגעהױבן מנחמען אױסמײדן. לאָזט אים, ער טרײַבט אָן אױף אונדז אַזאַ אומעט, אַז ס'װיל זיך װײנען. ער איז געשטאַנען אײנער אַלײן און געקוקט צו די פֿאַרנאַכטיקטע הימלען. אַ טשאַטע פֿײגל האָבן זיך געטראָגן פֿון מיזרח קײן מערבֿ, די טשאַטע איז געפֿלױגן נידעריק איבער די דעכער. עס האָט אױסגעזען, װי אַ שװאַרצע כמאַרע װאָלט צעפּיצלט געװאָרן פֿון בײזן שטורעם. די שװאַרצע פֿײגל האָבן אָנגעיאָגט אַן אומעט, װאָס איז פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אימה. עס האָט געשראָקן די נאַכט, װאָס דאַרף צופֿאַלן איבער דער װײַסל. ער איז איינזאם געווען סוף הארבסט ביי דער ווייסל, איינזאם אין די קושארן און נאך איינזאמער אין די שמירה נעכט. אין די טעג האט ער געצייכנט, דאס איז געווען אן אימפעטיג צייכענען אויף אלערליי פאפירן וואס זענען אים נאר אריינגעפאלן אין די הענט. ער האט געצייכנט מיט בליי, מיט א פען, מיט שטיקער קויל,

און אָט זענען ביימער מיט צעריסענע קרוינען, מיט צעשפּאַלטענע שטאַמען, ערגעץ איז געבליבן אַן איינזאַמער אַקער אויף אַ פעלד. דער אַקער איז שוין האַלב פאַרוואָקסן מיט בוריאַן, און ווידער חורבות, חורבות פון גאַסן, פון מערק, דענקמעלער צעוואָרפענע, באַריקאַדן צעטראָטענע, לעצטע פאַרטיידיקער, אַ גראַנאַט-שליידערער מיט אַ אידיש פּנים אין אַן אַלטשטאָט,

נישט קיין וואלקן און נישט קיין טייך, נאר אן אויסמישעניש וואס האט נישט קיין נאמען. אין דעצעמבער זענען געפאלן שנייען, צוערשט א פייכטער געלער שניי וואס איז גלייך צעטייעט געווארן, דערנאך האבן זיך אנגעהויבן די קעלטן, ווידער שנייען אויסגעמישט מיט בייסיגע דריבנע רעגנס, אין פארטאגס איז די ערד פארצויגן געווען מיט א גלאזיג אייז, א בלאליך גרויער, א געשליפענער, אין די מיטאג שעהן האט געטייעט. אין יאנואר האבן זיך געשטעלט פרעסט און זענען געפאלן פוכיגע שנייען. די ווייסל ברעגן זענען נענטער געווארן, די שניי ווייסקייט האט זיי דערנענטערט. אין אזא יאנואר טאג האט מנחם איינהייט דערגרייכט ווארשע.

די זאווייע האט דאס אלץ אויסגעמישט מיט די הימלען, מיט דער פארשנייטער ערד, מיט די פארשנייטע סאלדאטן, וואס האבן זיך געטראגן איבער דער טויטער און ווייסער שטאט. מנחם גייט מיט אויפגעריסענע אויגן, די שנייעלעך טייען נישט אויף זיינע ליפן, נישט אויף דעם פנים. עס ווייעט פון אים מיט קעלט, אים דוכט זיך, אז ער איז א שפליטער פון אן אייזקריע, וואס דער שטראם טראגט איבער א הפקר טייך.

וואו ביסטו? וואלקאוו, רוף זיך אפ, וואס שווייגסטו, רביצב? מנחם קען ניט פארשליסן די אויגן, זיי טוען אים וויי, די שניי-נאדלען שטעכן אים אויס די שווארצאפלען. ער גייט אבער אלץ פאראויס, עמעצער שרייט, מען לויפט אים נאך, ער קען זיך אבער ניט אומקערן און ניט אפשטעלן. ניין, דאס איז נישט קיין געשריי פון אייגענע, דאס איז דאס געוואיי פון דער שניי-זאווייע. קיינער רופט אים נישט, קיינער לויפט אים נישט נאך, דאס לויפן אזוי די שאטנס אין שניי, ווייסע שאטנס פון א ווייסער שטאט. מיכאיל! ווער רופט מיך? ווער? פון וואנען נעמען זיך פלוצלונג וואלקנס אזוי נידעריג איבער דעם קאפ? איז דער הימל אראפגעפאלן? איז עס אפשר גאר א נעפל? בליצט עס דען אין א שניי שטורעם? ווער וויל דאס צורייסן די ווייסע שטילקייט איבער מיין קאפ? מנחם האט זיך אראפגעלאזט אויף א קליין פארשנייט בערגל, דערנאך האט ער זיך אראפגעקייקלט פון בערגל און געבליבן ליגן צווישן פארשנייטע שטיינער. מיט די הענט האט ער אוועקגעשארט דעם שניי און דערפילט שפליטערס פון גסימסן. ער האט געריסן דעם שניי און געווארפן אים אן א זייט. עס האט זיך אנטפלעקט פאר אים א גיפסענער קראנץ פון בלעטער אויף א זייל,

ווערט פול מיט געלע פאקן-גריבלעך, מארפא מיט ווייסן שאל דרייט זיך איינע אליין ארום אויפן אוראלער וואקזאל, כאטשאפ לאכט מיט זשאוועדיגן פרצוף, אנטיפ איז פארכמורעט און פון זיינע שפיזיגע אויגן לויערן ארויס היענעס.

הײ, איר אָרעמע און אומגליקלעכע, װאָס אײַער חלום איז צו הערן דאָס זידן פֿון הײמישן סאַמאָװאַר! פּאָד גאָראָדאָם װאַרשאַװאָי! װער זינגט דאָס אין מיטן דער שנײ-װיוגע? לאָזט מיך דאָ אױף די חורבֿות, װוּהין פֿירט איר מיך? איך בין דאָך ענדלעך אָנגעקומען אױפֿן אָרט! פֿון דאַנען בין איך געלאָפֿן אין דער װעלט אַרײַן, פֿון דאַנען האָט מען מיך פֿאַרטריבן. דאָ איז מיר גוט,

מיטאַמאָל איז געוואָרן ליכטיק. מנחמען איז אויסגעקומען, אַז די בלעטער אויף דעם גזימס, וואָס ער האָט אויסגעגראָבן פֿון שניי, ווערן וואָסאַמאָל גרינער און גרינער. סוף פֿון דעם בוך, בײַ דער ווײַסל פֿון מענדל מאַן, סוף פֿון קאַסעט.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטאזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.